בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף מ"ד, מ'הייבט אן דף מ"ד עמוד א' אויבן, יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, קודם כל, א מחלוקת פון רב לעזער און די חכמים, אז רב לעזער האט געזאגט אז אויף תערובת חמץ, חמץ וואס איז אויסגעמישט מיט עפעס וואס איז נישט חמץ, איז אויך דא א לאו אויף דעם, וואס אמנם כרת איז נישט דא ביי דעם, אבער א לאו איז דא, און מ'האט געזען אז ער לערנט עס ארויס פון כי כל מחמצת פון די ווארט כי איז מען מרבה אז אפילו אויף תערובת חמץ, איז אויך דא א לאו, און די חכמים האבן געזאגט אז ס'איז נישט אזוי חכמים האבן זיך געקריגט אויף ר' לעזער, און זיי האבן געזאגט אויף תערובת חמץ איז נישט דא קיין לאו, שפעטער האבן מיר געזען, אמר רב אבהו אמר רבי יוחנן, רב אבהו האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, אז בדרך כלל ווען ס'איז דא א היתר מיט א איסור איז זיך די היתר און די איסור נישט מצטרף, וואס טייטשט אז ווען מ'דארף האבן א שיעור פאר א איסור און ס'איז נאר א שיעור צוזאמען מיט א היתר איז זיך עס נישט מצטרף, חוץ מאיסורי נזיר, חוץ ביי א נזיר פארוואס? ווייל ביי א נזיר שטייט אין פסוק משרת ענבים לא ישתה, און פון די ווארט משרת איז טייטש ברויט וואס איז איינגעווייקט אין וויין, וואס טייטש אז אפילו עס איז נישט דא קיין כזית פון די וויין טאמער עס צוזאמען מיטן ברויט איז דא א כזית איז היתר מצטרף לאיסור אבער דאס איז נאר ביי נזיר נישט ביי אנדערע פלעצער האמיר געזען אז זעירי האט געזאגט ס'דא נאך א פלאץ וואס איז אויך אזוי. שאור בל תקטירו אז ווען מ'איז מקטיר חמץ אויף מזבח איז אויך היתר מצטרף לאיסור, און די גמרא האט געפרעגט אז לכאורה לויט ר' לעזער איז דא נאך א פלאץ, לויט ר' לעזער תערובת חמץ וואס ר' לעזער זאגט אויף תערובת חמץ איז דא א לאו, איז פשט אז ער האלט דארט אויך אז היתר מצטרף לאיסור, אז טאמער איינער עסט א כזית פון תערובת חמץ, איז ער חייב אויף דעם א לאו אפילו ס'איז נישט דא קיין כזית חמץ דא, האט די גמרא טאקע געזאגט אין הכי נמי אז לויט ר' לעזער תערובת חמץ איז אויך היתר מצטרף לאיסור, אז טאמער איינער עסט א כזית פון תערובת חמץ אפילו ס'איז נישט דא דא א גאנצע כזית חמץ איז מען טאקע עובר אויף דעם. זאגט יעצט די גמרא, יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא, רב דימי געזעצן אין בית מדרש און נאכגעזאגט די מימרא פון ר' יוחנן, וואס ר' יוחנן האט געזאגט, אז אין די גאנצע תורה זאגט מען נישט היתר מצטרף לאיסור, נאר ביי נזיר וואס שטייט דארט משרת, דארט זאגט מען היתר מצטרף לאיסור. אמר ליה אביי לרב דימי, האט אביי געפרעגט פון רב דימי, וכל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, ביי אלע אנדערע איסורים אין די תורה זאגט מען נישט אז היתר איז מצטרף לאיסור? כ'וועל דיר פרעגן א קשיא פון א משנה, והתנן מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין טבול יום, המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין, טאמער איינער האט א מקפה, מקפה דאס איז אזא געדעכטע סארט מאכל וואס די מאכל איז געמאכט פון תרומה, און אין די מקפה האט ער אריינגעמישט קנאבל מיט אויל, וואס די קנאבל און די אויל איז חולין, ונגע טבול יום במקצתן, די גאנצע מעשה איז א געמוזשעכץ ס'איז אויסגעמישט מ'זעט נישט די קנאבל מיט די אויל ס'איז איין מקפה ס'איז א גרויסע מקפה נאר די מקפה'דיגע חלק איז געמאכט פון תרומה. די אויל און די קנאבל איז חולין'דיג, און גייט דא א טמא'נע מענטש א טבול יום און ער רירט צו א חלק פון די מקפה, איז די דין איז, פסל את כולם. די גאנצע מקפה ווערט יעצט פסול. ס'טייטש א זר טאר דאך עס סתם אזוי נישט עסן אבער אפילו א כהן טאר עס נישט עסן, ווייל די גאנצע מקפה איז טמא. פארוואס? ווייל היות וואס די מקפה איז דאך געמאכט פון תרומה, איז דאס אז ס'איז דא דא קנאבל מיט אויל, זאגט מען נישט אז די קנאבל מיט די אויל טיילט אפ אלע חלקים פון די מקפה, און במילא זאגט מען אז אפשר נאר די חלק וואס די טבול יום האט צוגערירט, יענע חלק איז טמא אבער די חלק דערלעבן נישט ווייל די קנאבל טיילט עס אפ. מען זאגט נישט אזוי, פארוואס? ווייל דער קנאבל מיט די אויל איז אריינגעמישט אין די מקפה, ס'איז בטל צום מקפה, און במילא די גאנצע מקפה קוק איך אן ווי איין גרויסע זאך, און אז א טבול יום, א טמא'נע מענטש האט עס צוגערירט, ווערט די גאנצע זאך פסול און א כהן טאר דאס נישט עסן. אבער, זאגט די משנה, המקפה של חולין, והשום והשמן של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן, לא פסל אלא מקום מגעו בלבד, וואס איז טאמער די עיקר מקפה, די עיקר מאכל איז געמאכט פון חולין, און א איד איז געגאנגען האט אריינגעמישט אין דעם אויל מיט קנאבל פון תרומה, גייט דא א טבול יום און רירט צו דא די מקפה דא, וואס מען ווייסט דאך נישט וועלכע חלק ער האט צוגערירט צו ער האט צוגערירט די מקפה'דיגע חלק, די קנאבל'דיגע חלק, די אויל'דיגע חלק, ס'איז איין גרויסע געמויזעכץ, אבער ער האט עס צוגערירט, דעמאלטס זאגט מען אז נאר די חלק וואס ער האט צוגערירט די חלק איז טמא, אבער די רעשט פון די מקפה, נישט די גאנצע מקפה ווערט טמא, נאר די שטיקל וואס האט צוגערירט זיין הענט, פארוואס? ווייל היות וואס די גאנצע מקפה איז חולין, איז די מקפה אליין דאך נישט שייך ס'זאל טמא ווערן פון א טבול יום, ווייל א טבול יום איז א שני לטומאה און קען נישט מאכן אז חולין זאל ווערן א שלישי. נאר וואס, די קנאבל מיט די אויל איז א פראבלעם, אז ער האט צוגערירט די קנאבל און די אויל, די קנאבל און די אויל איז תרומה'דיג, דאס קען יא טמא ווערן, אבער די קנאבל און די אויל איז דאך נישט איבעראל, ס'ליגט אין דעם אין געוויסע חלקים קנאבל מיט אויל, און במילא דארף מען אפשר חושש זיין אז די חלק וואס ער האט צוגערירט איז געווען דארט א שטיקל קנאבל צו אביסל אויל, איז יענע חלק ווערט טאקע טמא, אבער די שטיקל קנאבל צו די אויל וואס איז דא דערלעבן, האט נישט צוגערירט דער קנאבל און די אויל וואס ער האט צוגערירט, און במילא זאגט מען נאר די שטיקל וואס ער האט צוגערירט ווערט טמא, און די אנדערע חלקים נישט. והוינן בה, און אויף דער משנה איז דא א קשיא, אז לכאורה מקום מגעו אמאי פסולה, פארוואס זאגט מען אז דער חלק וואס ער האט צוגערירט בכלל ווערט יא טמא, הא בטלי תבלין ברוב, לכאורה דער אויל מיט דער קנאבל אפילו טאקע ס'איז געווען תרומה'דיג, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ס'איז בטל אין די גאנצע מקפה, במילא די גאנצע מקפה זאל איך אנקוקן חולין'דיג, במילא סתם אזוי זאל א טבול יום דאס נישט קענען פסל'ען, איז אויף דעם ואמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה דארט געזאגט, און אין מסכת נזיר ווערט געברענגט אז ער זאגט עס נאך בשם ר' יוחנן, זאגט ער מה טעם וואס איז טאקע די טעם אז מען זאגט אז די חלק וואס מען האט צוגערירט ווערט טמא, מען זאגט נישט אז די תרומה'דיגע שום און די תרומה'דיגע אויל איז בטל דא צו מקפה, איז די טעם איז הואיל וזר לוקה עליהן בכזית. ס'טייטש היות וואס א זר, טאמער א זר עט עסן פון די מקפה א כזית, עט ער קריגן מלקות, אזוי איז פשטות משמע דא. איז פשט איז, ס'טייטש אז איינער האט א מקפה פון חולין, אזא געדעכטע מאכל פון חולין, און מישט אריין אין דעם קנאבל און אויל פון תרומה, איז טאקע, ביי נארמאלע זאכן זאגט מען אז א מענטש מישט אריין איין מין מאכל אין א צווייטע מאכל, וואס איז בטל ברוב איז דאך עס בטל. דא אבער ביי תרומה איז דאך דא א דין אז תרומה ווערט נישט בטל ברוב. תרומה ווערט נאר בטל טאמער ס'איז דא הונדערט חלקים קעגן דעם, און במילא דער קנאבל און די אויל איז נישט בטל זאגט רבה בר בר חנה נאך פון רבי יוחנן, און והא ראיה, טאמער איינער עסט א כזית א זר עט גיין עט עסן א כזית פון אזא סארט מאכל, עט ער דאך קריגן מלקות, און במילא אז מ'זעהט אז א זר עסט א כזית פון דעם, קריגט ער מלקות, איז א סימן אז ס'איז נישט בטל, און אז ס'איז נישט בטל פאר דעם אז ס'גייט דא א טמא'נער מענטש און רירט צו א געוויסע חלק פון דעם, איז לפחות יענע חלק עט טמא ווערן, דער גאנצער מאכל ווערט נישט טמא, פארוואס ווייל ס'איז דאך נישט שייך אז דער קנאבל און די אויל איז ממש אין דער גאנצער מאכל אז אלעס רירט צו אלעס, אבער יענער חלק וואס מ'האט צוגערירט ווערט טמא? וואס פשט די עיקר נקודה וואס רבה בר חנה זאגט דא איז אז מ'זעהט על כל פנים פון דעם אז מ'קריגט מלקות אז ס'איז נישט בטל, און דערפאר אז ס'איז נישט בטל פארדעם איז עס מקבל טומאה. יעצט אזוי פירט אביי אויס די ראיה. מען קוקט אין די ווערטער פון רבה בר בר חנה זאגט ער מה טעם הואיל וזר לוקה עליהן בכזית אז א זר וואס עסט א כזית פון די מקפה איז קריגט ער מלקות און וואס איז פשט פון דעם זאגט אביי היכי דמי וואס עפעס קריגט ער מלקות לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור לכאורה פשט איז ער גייט דא עסן א כזית פון די מקפה יעצט וואס ליגט אין די כזית וואס ער עסט דא די כזית איז רוב פון די כזית איז חולין פון דעסט וועגן ליגט דא שטיקעלעך קנאבל מיט אביסל אויל ליגט תרומה'דיג פון דעסט וועגן זאגט מען אז די איד קריגט מלקות פארוואס? ווייל מען זאגט ס'איז נישט בטל, איך פארשטיי אבער ס'איז נישט בטל, אבער וואס עפעס זאל די איד קריגן מלקות? ער האט דאך נישט געגעסן א כזית תרומה. נאר וואס דען, זאגט אביי, איז א ראיה פון דעם, אז אפילו עס איז אמנם נישט דא דא א גאנצע כזית תרומה, אבער מען זעט דא אז היתר מצטרף לאיסור, וואס טייטש דער חולנ'דיגער מקפה איז זיך מצטרף צו דער תרומה'דיגער קנאבל און דער תרומה'דיגער אויל, און פאר דעם אז א איד עסט א כזית פון דער גאנצער געמוישעכץ פון דער גאנצער מאכל, קריגט ער מלקות. און ממילא זאגט אביי, וויאזוי קען ר' יוחנן זאגן אז אין היתר מצטרף לאיסור נאר ביי נזיר, דא זעהט מען אז ביי אנדערע איסורים אין די תורה זאגט מען אויך היתר מצטרף לאיסור, און נאך מער ווי די מפרש איז מסביר אז די מימרא אליין פון רבה בר חנה איז דאך אויך א מימרא בשם ר' יוחנן, און ממילא איז דא דא א סתירה פון ר' יוחנן אויף ר' יוחנן, ביי איין פלאץ זאגט ער אז די איינציגסטע פלאץ ווי מ'זעהט היתר מצטרף לאיסור איז ביי נזיר, און דא זעט מען קלאר רבי יוחנן אליין זאגט אז ווען א איד גייט און ער עסט א כזית פון די מקפה איז ער חייב מלקות, וואס אין די כזית איז דאך נישט דא קיין גאנצע כזית איסור פון דעסטוועגן זאגט מען היתר מצטרף לאיסור, זאגט די גמרא, רב דימי ענפערט צו אביי לא, ס'איז נישט קיין ראיה, מאי כזית, דאיכא כזית בכדי אכילת פרס, וואס טייטש דאס וואס רבה בר בר חנה זאגט דא אז די טעם פארוואס א טבול יום רירט עס צו ווערט עס טמא איז ווייל טאמער א זר עט עסן פון דעם א כזית קריגט ער מלקות, און נישט פשט ער עסט א כזית פונעם מקפה, אוודאי ווען א איד עסט א כזית פון די מקפה און אין די כזית ליגט נישט קיין כזית תרומה איז פארשטייט זיך די איד עט נישט קריגן מלקות, פארוואס ווייל מען זאגט נישט אז היתר איז זיך מצטרף לאיסור, נאר דא רעדט זיך ביי א ציור אז א איד גייט און ער עסט אן אכילת פרס, מן התורה אכילת פרס איז טייטש אז טאמער איינער עסט. אז שיעור אכילת פרס הייסט אכילה למשל אז מען זעהט די שיעור וואס מען איז חייב למשל א איד עסט חלב איז די שיעור פון חלב א כזית יעצט טאמער א מענטש עסט א האלבע כזית יעצט און א האלבע כזית אין אפאר מינוט ארום איז ער חייב צו נישט איז דא א דין אז טאמער ער האט עס געגעסן גענוג שנעל בכדי אכילת פרס פרס דאס איז א האלבע ככר ברויט טאמער ער עסט עס אזוי שנעל דעמאלטס איז מען מצרף אלע חלקי האכילה און מען זאגט אז די איד איז חייב מלקות. איז די זעלבע זאך, זאגט דא רב דימי, דא רעדט זיך אויך ביי אזא ציור, די איד האט געגעסן פון די מקפה, סאך מער ווי א כזית האט ער געגעסן, ער האט געגעסן אן אכילת פרס, וואס ביי אכילת פרס איז פשט די גאנצע אכילה קוק איך אן ווי איין גרויסע אכילה, אין די אכילת פרס איז געווען אריינגעמישט א כזית תרומה, וואס טייטש אין די אכילת פרס פונעם מקפה איז געלעגן א כזית שום און א כזית שמן, וואס ביי דעם איז ער חייב מלקות, און דאס סך הכל האט רבה בר בר חנה געמיינט צו זאגן מסביר צו זיין פארוואס ווען א טמא'נער מענטש רירט צו די מקפה ווערט די חלק וואס ער האט צוגערירט טמא, ווייל היות וואס מען זעט אז א זר העט גיין העט עסן א פרס פונעם מקפה, א אכילת פרס, א גאנצע פרס העט ער עסן, וואס אין די פרס איז דא א כזית תרומה, איז ער חייב, איז פשט מען זעהט דא אז די תרומה איז נישט בטל, און אז די תרומה איז נישט בטל פארדעם ווערט עס טמא, אבער דאס מיינט ער סך הכל צו זאגן, און ער מיינט נישט צו זאגן אז היתר מצטרף לאיסור, אזוי זאגט רב דימי, פרעגט אבער אביי, וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא היא? ווילסטו מיר זאגן אז דער דין פון כדי אכילת פרס זאגט מען אויכעט ביי א ציור וואס איז סך הכל אויסגעמישט ביי תערובות? וואס טייטש אוודאי איז קלאר אז אכילת פרס איז א דאורייתא'דיגע דין, אבער די שאלה וואס אביי פרעגט פון רב דימי איז אז וואס איז ביי א ציור וואס א מענטש עסט ביי אכילת פרס א תערובת פון א איסור, נישט קיין גאנצע איסור די איסור איז נישט בעין דא, ס'איז בתערובת, איז דען אויך מדאורייתא ביי אזא ציור דער איד מחויב? אמר ליה. זאגט רב דימי צו אביי, אין, יא, וואס טייטש אפילו א אכילת פרס פון תערובות איז אויך א דאורייתא? אויב אזוי פרעגט אביי צו רב דימי אי הכי אמאי פליגי רבנן עליה דרבי לעזער בכותח הבבלי פארוואס קריגט זיך די חכמים אויף רב לעזער ביי כותח הבבלי וואס טייטש אונז האבן מיר געזעהן אין די משנה אז כותח הבבלי וואס כותח הבבלי, דאס איז א תערובות פון חמץ, האט די משנה געזאגט אז ביי אזא ציור איז מען עובר אויף בל יראה בל ימצא און ס'איז דא א לאו אויף דעם, האט די גמרא געפרעגט ווי וועלכע תנא גייט די משנה, האט די גמרא געזאגט אז די משנה גייט כשיטת ר' לעזר, וואס ר' לעזר האלט אז ביי תערובות חמץ איז דא א לאו, האבן מיר געזען די חכמים קריגן זיך אויף ר' לעזר, יעצט וואס איז די מחלוקת פון ר' לעזר און די חכמים, צו מ'דרשנ'ט כל צו מען דרשנ'ט נישט כל. יעצט אזוי, וואס איז די דרשה פון כל? פון כל לערנט מען סך הכל אז טאמער איינער עסט חמץ בתערובת איז ער חייב. וואס מיינט חמץ בתערובת? טאמער א איד גייט און ער עסט א כזית וואס אין די כזית ליגט אריינגעמישט חמץ, וואס טייטש ס'איז דא דא א צירוף פון היתר און איסור, איז ביי אזא ציור זאגט רבי לעזער איז מען אויך מחויב. דאס הייסט תערובת חמץ, און תערובת חמץ אליין איז גענוג א כזית צו עסן פון דעם, צו זיין מחיוב צו עובר זיין אויף א לאו. די חכמים זאגן אז דארט איז נישט דא א לאו, דארט איז נישט דא אן איסור, טייטש זיי דרש'ענען נישט די כל. אבער דאס איז תערובת חמץ. טאמער אבער מען רעדט פון אכילת פרס, אכילת פרס איז טייטש נישט פשט מען האט געגעסן א כזית און אין די כזית איז געווען אריינגעמישט חמץ, אכילת פרס איז טייטש מען האט געגעסן אסאך און אין די סאך וואס מען האט דא געגעסן איז געווען א גאנצע כזית חמץ, און במילא זאגט אביי צו רב דימי, טאמער ביסט גערעכט אז ביי אכילת פרס וואס איז בתערובת איז א דאורייתא, אויב אזוי ווען איינער העט עסן כותח הבבלי, נישט קיין כזית, א איד עסט א כזית כותח הבבלי פארשטיי איך נאר לויט רבי לעזער איז מען מחיוב נישט לויט די חכמים, אבער טאמער איינער עסט אסאך כותח הבבלי א גאנצע פרס כותח הבבלי וואס אין דעם ליגט א כזית חמץ, דארף איך נישט האבן א לימוד פון כי וואס פון דארט לערנט מען ארויס תערובת חמץ איז מען מחיוב, נאר סתם אזוי איז מען מחיוב, ווייל די איד האט דאך געגעסן א כזית חמץ, און דא איז פשט ער האט געגעסן א גאנצע כזית חמץ, זאגסט דאך אז עס איז א דאורייתא ביי אזא ציור, איז אויב אזוי פרעגט אביי וואס עפעס איז דא א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי אליעזר ביי כותח הבבלי צו א איד איז מחיוב צו נישט, טאמער מען רעדט אויך ביי א ציור וואס א איד האט געגעסן א גאנצע פרס וואס אין די פרס ליגט א כזית חמץ, איז פארשטייט זיך וואלט געדארפט זיין די דין לויט די חכמים אז מען איז אויך מחיוב, און ווי רש"י איז מסביר אז די זעלבע קשיא איז נישט נאר פון כותח הבבלי, נאר פון אלע אנדערע ציורים אין די משנה, פון שכר המדי, פון חומץ האדומי, פון זיתום המצרי, איז ביי די אלע ציורים פון תערובות, טאמער מען רעדט אויך ביי א ציור אז א איד עסט א פרס און ווען ער עסט א פרס ליגט אין דעם א גאנצע כזית חמץ, און דו זאגסט מיר ביי אזא ציור איז ביי דאורייתא איז מען מחיוב, וואלט נישט געדארפט זיין א מחלוקת צווישן ר' לעזער און די חכמים? אזוי פרעגט אביי פון רב דימי. זאגט רב דימי, אלא מאי, פרעגט יעצט אביי איך פארשטיי נישט, איז וואס ווילסטו מיר זאגן, אז די טעם וואס רבה בר בר חנה האט נאכגעזאגט פון ר' יוחנן, פארוואס ווען א טבול יום רירט צו דארט די מקפה ווערט דער חלק טמא, עסט מיר זאגן אז די טעם איז, אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן, ווייל היתר איז מצטרף לאיסור, נישט ווייל ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס א איד עסט א גאנצע פרס וואס אין דעם ליגט א כזית איסור, נאר טאקע ווייל ס'איז דא א צירוף, אבער אויב אזוי אלא מאי משום דהיתר מצטרף לאיסור, סוף כל סוף, אמאי פליגי רבנן עליה דר' אליעזר בכותח הבבלי, איז לויט דיין טעם, פארוואס האלטן די חכמים נישט ווי ר' אליעזר ביי כותח הבבלי, וואלטן זיי אויך געדארפט מודה זיין אז היתר מצטרף לאיסור, אזוי ווי מ'זעט דא היתר מצטרף לאיסור, די זעלבע זאך זאל זיין ביי א חמץ אז אויך היתר מצטרף לאיסור. און תוס' איז מסביר ער פארשטייט אינגאנצן נישט די גירסא אין די גמרא, לויט די גירסא פארשטייט ער אינגאנצן נישט וואס רב דימי זאגט דא, ווייל בעצם איז דאך נישט אזוי, וואס הייסט וואס פרעגסטו א קשיא? אוודאי קען זיין די חכמים קריגן זיך אויף ר' לעזער לגבי היתר מצטרף לאיסור, ווייל ר' לעזער דרשנ'ט כל און די חכמים דרש'נען נישט כל, פאר דעם טאקע תוס' איז נישט גורס די פאר שורות, אבער על כל פנים די תירוץ פון רב דימי וואס רב דימי ענטפערט צו אביי איז אזוי, זאגט רב דימי, אלא הנח לכותח הבבלי, דו קענסט מיר נישט פרעגן קיין קשיא פון כותח הבבלי, ווייל אוודאי קען זיין אזוי ווי איך האב געזאגט אז די סיבה וואס רב דימי האט געזאגט דארט אז מען קריגט מלקות ווען א זר עסט דארט פון די מקפה קריגט ער מלקות אוודאי ווי איך האב געזאגט רעדט זיך נישט ביי א ציור אז היתר מצטרף לאיסור ער האט נישט געגעסן א פשוטע כזית ער האט געגעסן א גאנצע פרס אין די פרס איז געלעגן א כזית תרומה פאר דעם קריגט מען מלקות און בעצם ביי כותח הבבלי איז אוודאי בעצם וואלטן די חכמים מודה געווען אז טאמער איינער עסט א גאנצע פרס כותח הבבלי וואס אין די פרס ליגט א כזית חמץ איז מדאורייתא איז אוודאי מען מחיוב ס'האט נישט קיין שייכות היתר מצטרף לאיסור ס'האט נישט קיין שייכות צו די דרשה פון כל נאר טעכניש מדאורייתא איז מען מחיוב ביי א ציור וואס מען עסט בתערובת א פרס וואס אין די פרס ליגט א כזית מן האיסור אפילו בתערובת טאקע נאר וואס דען אלא הנח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס ווייל טעכניש זא זאגט רב דימי נישט דא אזא זאך א כזית חמץ אין א פרס כותח הבבלי ווייל אי בעיניה דקא שריף וקאכיל ליה ווייל די גאנצע כותח הבבלי איז דאך א זאך וואס מען טינקט איין די ברויט אין דעם, און מילא טאמער א איד עסט א גאנצע פרס כותח הבבלי אן איינטינקען ברויט, איז בטלה דעתו אצל כל אדם, מען עסט נישט אזוי כותח הבבלי מילא זיין דעת איז בטל צו רוב מענטשן דאס הייסט נישט קיין אכילה בכלל, ווייטער ואי משטר קשטר ואכיל טאמער מען טינקט טאקע איין א מאכל אין דעם און מען עסט, איז לית ביה כזית בכדי אכילת פרס, איז טעכניש נישט דא אין א אכילת פרס א גאנצע כזית איסור פאר דעם זאגן די חכמים מען איז נישט מחיוב, ווייל קודם כל תערובות האלטן די חכמים נישט פון די דרשה פון כל, און אויך אפילו מען עסט א פרס מיט א גאנצע כזית פון חמץ איז אויך נישט דא אזא זאך, און במילא אז ס'איז טעכניש דא אזא זאך, פארדעם איז נישט דא אזא ציור אז מ'איז מחיוב, און ווי רש"י זאגט אז די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע ציורים פון די משנה, ביי שכר המדי וואס דאס איז ביר זאגט רש"י אויך די דרך איז נישט צו טרינקען אזוי פיל ביר אויף אמאל אז אין א גאנצע פרס זאל ליגן אין דעם א כזית חמץ, און זעלבע זאך ביי חומץ האדומי און ביי זיתום המצרי, און במילא פארדעם זאגט רב דימי צו אביי דיין קשיא איז נישט קיין קשיא, פרעגט אבער אביי ווייטער, איתיביה פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, וויאזוי קענסטו רב דימי זאגן אז ווען א איד עסט א פרס וואס אין די פרס ליגט בתערובות א כזית איסור, זאגסטו מיר אז מדאורייתא איז מען מחיוב, שטייט אין א ברייתא, שתי קדירות, טאמער איינער האט צוויי טעפ אחת של חולין ואחת של תרומה, איינס ליגט אין דעם חולין'דיגע מאכלים און די אנדערע ליגט אין דעם תרומה'דיגע מאכלים, ולפניהם שתי מדוכות, און אין פראנט פון די צוויי טעפ

וואס טייטש איך בין נישט חושש אז די תרומה'דיגע תבלין איז אריינגעפאלן אין די חולין'דיגע טאפ, שאני אומר ווייל מען זאגט תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלה מען קען זיך פארלאזן אז ביי אזא סארט ספק זאגט מען אז די תרומה'דיגע איז אוודאי אריינגעפאלן אין די תרומה'דיגע די חולין'דיגע אריינגעפאלן אין די חולין'דיגע במילא די חולין'דיגע איז מותר לזר אויב אזוי פירט אביי אויס די קשיא ואי אמרת כדי כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, אמאי אמרינן שאני אומר תרומה לתוך, וואס טייטש טאמער ביסט גערעכט, אז ווען א איד עסט א גאנצע פרס פון עפעס וואס אין די פרס איז דא א כזית איסור, זאגסטו מדאורייתא איז מען מחויב, און ווי רש"י זאגט נאך דא רעדט זיך ביי א ציור וואס איז דא מיתה בידי שמים טאמער א זר וועט עסן תרומה איז דאך דא מיתה אויף דעם, איז ביי אזא ציור וואס איז ממש א דאורייתא קען מען דען מיקל זיין? טאמער זאגסטו ס'א דרבנן'דיגע דין, וואס טייטש אז די גאנצע זאך אז איך זאג אז ווען א איד עסט אזא סארט פרס וואס ליגט אין דעם בתערובות עפעס פון איסור, זאגסטו מדרבנן איז סך הכל איז אסור, אויב אזוי פארשטיי איך ביי אזא ציור זאגן די חכמים אז א ספיקא דרבנן קען מען מיקל זיין אבער טאמער מדאורייתא איז מען מחויב וויאזוי קען מען מתיר זיין עסן דעם טאפ פון חולין קען זיין ס'דא דא די תרומה'דיגע תבלין און אז א איד וועט עסן א פרס פון דעם וואס אין דער פרס ליגט א כזית תרומה דאורייתא וואס מדאורייתא הייסט עס אוודאי אז ער האט עובר געווען אן איסור און איז חייב מיתה בידי שמים קען מען דען מיקל זיין ביי אזא זאך אמר ליה ענפערט רב דימי צו אביי הנח לתרומת תבלין דרבנן תרומה פון תבלינים איז סתם אזוי דרבנן ווייל מדאורייתא איז נאר דא תרומה ביי דגן תירוש ויצהר, ביי דגן דאס איז מעהל, און תירוש דאס איז וויין, יצהר דאס איז אויל, און ממילא אז ס'רעדט זיך א דרבנן'דיגע תרומה, איז פארדעם איז סך הכל די גאנצע דין דא א דרבנן'דיגע דין פארדעם קען מען מיקל זיין. איתיביה פרעגט אבער אביי נאך א קשיא אויף רב דימי פון אן ענדליכע ברייתא, שטייט אין א צווייטע ברייתא, שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה טאמער איינער האט צוויי קופות איז גרויסע בעסקעטס גרויסע סלים וואס ליגט אין דעם דגן וואס דגן איז ממש מחויב מדאורייתא בתרומה איז ליגט אין איינס תרומה און איינס ליגט חולין לעבן דעם ליגט צוויי קלענערע סלים אזוי גרויס ווי א סאה וואס דאס איז אסאך קלענער ווי די קופות אויך איינס פון תרומה און איינס פון חולין ונפלו אלו לתוך אלו און איינס פאלט אריין אין צווייטן איך ווייס נישט די חולין איז אריינגעפאלן אין די חולין'דיגע צו די תרומה איז אריינגעפאלן אין די חולין'דיגע צו פארקערט כ'ווייס נישט וואס דא געשען איז די דין איז מותרין אז מען מעג עסן פון די חולין'דיגע פארוואס שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו תרומה לתוך תרומה נפלה מ'קען זיך פארלאזן אזוי זאגן די חכמים ווייטער ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר די זעלבע קשיא ווי פריער טאמער דו זאגסט אז די דין אז ווען א איד עסט א פרס וואס ליגט אין אים א כזית של איסור בתערובת זאגסטו מדאורייתא איז מען מחויב, איז דא אויך זאל מען חושש זיין, און ממילא ספיקא דאורייתא לחומרא, וואס עפעס דא קענען די חכמים מיקל זיין? ענטפערט רב דימי אמר ליה הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן, די ברייתא רעדט זיך בזמן הזה, וואס תרומה בזמן הזה איז נאר מדרבנן, און פארדעם קענסטו נישט קיין קשיא פרעגן מען רעדט נישט דא פון קיין דאורייתא'דיגע דינים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מען גייט יעצט צוריק צו דאס וואס מען האט נעכטן געזען, ר' יוחנן האט געזאגט אז בדרך כלל זאגט מען נישט היתר מצטרף לאיסור, נאר ביי נזיר האט מען געשמועסט ווייל דארט שטייט משרת, פרעגט די גמרא והאי משרת להכי הוא דאתא, די ווארט משרת נוצט מען אויף דעם דין אז ביי נזיר איז היתר מצטרף לאיסור, מען דארף עס אויף א צווייטע דרשה, האי מיבעי ליה לכדתניא מען דארף עס אויף א דרשה וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא, אויף דאס וואס שטייט אין פסוק משרת דרשנ'ט מען ליתן טעם כעיקר, אז טעם כעיקר טעם כעיקר איז טייטש, שאם שרו ענבים במים ויש בהם טעם יין חייב, אז טאמער איינער ווייקט איין טרויבן אין וואסער, און די וואסער קריגט א טעם פון די טרויבן, איז אפילו עס איז נישט דא גארנישט פון די טרויבן אויסגעמישט אין די וואסער עס האט נאר א טעם, האט די וואסער אזא דין ווי די וויין אליין, און ממילא טאמער א נזיר העט טרינקען פון די וואסער העט ער זיין מחיוב, דאס טייטשט טעם כעיקר, דאס איז אנדערש פון היתר מצטרף לאיסור, היתר מצטרף לאיסור איז טייטש אז ס'איז דא א היתר, ס'דא א איסור אפילו ס'איז נישט אויסגעמישט, א האלבע כזית היתר מיט א האלבע כזית איסור מען עסט עס צוזאמען, טאמער מען זאגט היתר מצטרף לאיסור איז זיך עס מצטרף אויף א כזית, טעם כעיקר איז טייטש אז אפילו ס'איז אינגאנצן נישט דא דא דעם עיקר ס'איז נאר דא דא א טעם, די טעם איז אינגאנצן איינגעווייקט דא און ס'איז אויסגעמישט מען זעט נישט קיין זכר פון דעם עיקר, ס'איז נאר דא אויסגעמישט דעם טעם איז עס אויך אסור, ס'איז צוויי אנדערע לימודים, און ממילא דרש'ט מען טעם כעיקר, מכאן אתה דן לכל התורה כולה, פון דא קען מען ארויסלערנען אויף די גאנצע תורה א קל וחומר פון נזיר אז איבעראל זאגט מען טעם כעיקר, מיט וואסערע קל וחומר, מען קען מאכן א קל וחומר אזוי, מה נזיר שאין איסורו איסור עולם, קודם כל א נזיר איז נישט א איסור עולם, א נזיר בדרך כלל איז ווי לאנג די נזיר האט באשטימט, און א נזיר וואס זאגט סתם איז אויך נאר אויף דרייסיג טאג, און די זעלבע זאך ואין איסורו איסור הנאה, א נזיר האט נישט קיין איסור הנאה ער מעג הנאה האבן פון טרויבן ער טאר נאר נישט עסן טרינקען פון דעם, און די זעלבע זאך ויש היתר לאיסורו, טאמער א נזיר וויל מבטל זיין זיין נזירות קען ער גיין צו א יחיד מומחה אדער צו א בית דין מבטל זיין זיין נזירות איז פון דעסט וועגן עשה בו טעם כעיקר זעהט מען אז די תורה זאגט טעם כעיקר פון דעם וואס שטייט משרת קען מען ארויס לערנען כלאים, כלאים דאס איז כלאי הכרם ווען מען פלאנצט איין א וויינגארטן אנדערע מינים איז דאך עס אסור אלץ כלאים וואס ביי דעם איז שאיסורו איסור עולם ס'איז אסאך הארבער קודם כל די איסור איז אויף אלעמאל ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט ביי א נזיר ענדיגט זיך עס נאך דרייסיג טאג צו וואס דא ענדיגט זיך עס קיינמאל נישט די זעלבע זאך ואיסורו איסור הנאה כלאי הכרם איז אסור בהנאה און די זעלבע זאך ואין היתר לאיסורו ס'נישטא קיין וועג עס מתיר צו זיין, מ'קען נישט גיין צו א בית דין עס מתיר זיין, איז כל שכן אז אינו דין שיעשה טעם כעיקר, איז פארשטייט זיך אז דארט זאגט מען אויך טעם כעיקר, ממילא טאמער ס'וועט אריינגיין א טעם פון כלאים'דיגע טרויבן אין וואסער, עט מען אוודאי אויך זאגן טעם כעיקר, און די זעלבע זאך והוא הדין לערלה בשתיים, ערלה האט נאר צוויי פון די חומרות, וואס טייטש ערלה האט נישט די חומרא אז ס'איז איסורו איסור עולם ווייל ס'ענדיגט זיך אויך נאך דריי יאר, אבער די אנדערע צוויי חומרות אז ס'איז אסור בהנאה און די זעלבע זאך אז אין היתר לאיסורו איז דא ביי ערלה, במילא ביי ערלה זאגט מען אויכעט אז טעם כעיקר, און במילא זעהט מען פון דא א לימוד אויף אלע פלעצער אויף טעם כעיקר, אבער על כל פנים זעהט מען אז פון משרת לערנט מען די לימוד אויף טעם כעיקר, נישט אז היתר איז מצטרף לאיסור, ענטפערט די גמרא, הא מני, ווייסט ווער זאגט אז מען לערנט פון משרת טעם כעיקר, דאס איז רבנן היא, דאס איז א שיטת חכמים, ורבי יוחנן, אונזער רבי יוחנן וואס לערנט נישט פון משרת טעם כעיקר, נאר ער לערנט פון משרת אז היתר איז מצטרף לאיסור, דאמר כרבי עקיבא, ער לערנט ווי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא וועלן מיר שוין זעהן קריגן זיך אויף די חכמים, און במילא קומט אויס אונז האבן דא א מחלוקת אין די חכמים רבי עקיבא, די חכמים לערנען טאקע פון משרת טעם כעיקר, רבי עקיבא וועלן מיר באלד זעהן לערנט טעם כעיקר פון א צווייטע פלאץ, ער לערנט פון משרת אז היתר מצטרף לאיסור, און רבי יוחנן לערנט ווי רבי עקיבא, זאגט די גמרא יעצט הי רבי עקיבא, ווי זעהן מיר א רבי עקיבא וואס זאגט אז היתר איז מצטרף לאיסור? אילימא רבי עקיבא דמתניתין, וועסטו וועלן זאגן רבי עקיבא פון די משנה נזיר, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט דארט אין די משנה רבי עקיבא אומר נזיר ששרה פתו ביין ויש בו לצרף כדי כזית חייב, אז טאמער א נזיר ווייקט איין זיין ברויט אין וויין, און ס'איז דא דארט א שיעור כזית איז ער חייב. וואס בעצם, וואס טייטשט דאס ער האט איינגעווייקט די ברויט אין וויין און ס'איז דא דארט א שיעור כזית? עס קען מען זאגן אויף כמה וכמה אופנים. איין אופן קען מען זאגן, אז ער איז חייב אלס טעם כעיקר, פארוואס? ווייל די גאנצע וויין האט זיך איינגעווייקט אין די גאנצע ברויט, ס'טייטש די גאנצע ברויט איז איין שטיק וויין יעצט, די טעם שפירט מען אין די גאנצע ברויט, און מילא אלס טעם כעיקר איז ער חייב, אבער דאס קען נישט זיין דא פשט, ווייל חכמים קריגן זיך דארט אויף ר' עקיבא, און די חכמים זענען אוודאי אויך מודה צו דער דין פון טעם כעיקר, מילא דאס קען נישט זיין דא די ציור, נאר וואס דען? לכאורה רעדט זיך ביי א ציור אז ס'האט זיך איינגעווייקט דא אביסל וויין אין האלב פון די ברויט לאמיר זאגן די אנדערע האלב ברויט איז נישט איינגעווייקט אין וויין און ממילא טעם כעיקר איז נישט שייך דא נאר וואס איז שייך דא צו זאגן אז ס'איז נישט דא קיין גאנצע כזית וויין נאר וואס דען די ברויט צוזאמען מיט די וויין איז א כזית און מילא אויף דעם זאגט ר' עקיבא אז די סיבה פארוואס מ'איז חייב איז ווייל היתר מצטרף לאיסור די ברויט איז זיך מצטרף צום וויין צוזאמען איז דא א כזית פאר דעם איז מען חייב און ממילא לכאורה דאס איז דער רבי עקיבא וואס מען זעהט ער האלט היתר מצטרף לאיסור, אבער זאגט די גמרא וואס איז די ראיה, וממאי דמפת ומיין, דילמא מיין לחודיה, קען זיין ס'רעדט זיך ביי א ציור, אז טאקע די גאנצע ברויט איז נישט איינגעווייקט אין וויין, אבער ס'האט זיך איינגעווייקט א גאנצע כזית וויין אין די ברויט, און מילא דארף איך נישט מצרף זיין דא די ברויט צו די וויין, איי וועסטו מיר פרעגן וכי תימא מיין לחודיה מאי למימרא, וואס איז די חידוש אז ס'דא דא א גאנצע כזית וויין, פארשטייט זיך מ'איז מחויב, ער האט דאך געגעסן א כזית וויין, ניין מען קען זאגן די חידוש איז הא קא משמע לן דאף על גב דתערובת אפילו ס'איז נאר בתערובות די וויין איז נישט דא בעין ס'ליגט איינגעווייקט אין די ברויט פון דעסט וועגן איז ער מחויב מילא האב איך נאכנישט קיין ראיה אז רבי עקיבא האלט אז היתר איז מצטרף לאיסור אלא נאר זאגט טאקע די גמרא ס'איז דא א ברייתא וואס מ'זעהט עס דארט רבי עקיבא דברייתא דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי עקיבא אומר נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב דא אין די ברייתא שטייט קלאר די לשון אז רבי עקיבא זאגט אז טאמער א נזיר עסט מפת און מיין צוזאמען איז א כזית איז ער מחויב און ווייטער, עס קען נישט זיין אז מ'איז מחויב אלץ טעם כעיקר ווייל אויב אזוי וואלטן חכמים אויך געדארפט זאגן מען איז מחויב, נאר וואס דען דארף מען זאגן די טעם איז אז היתר מצטרף לאיסור, האלב פון די ברויט איז איינגעווייקט די אנדערע האלב נישט מען איז מצרף די גאנצע ברויט צוזאמען איז דא א כזית, זעהן מיר אז אונז האבן דא א רבי עקיבא וואס רבי עקיבא האלט היתר מצטרף לאיסור, און מילא רבי יוחנן גייט כשיטת רבי עקיבא, זאגט יעצט די גמרא ורבי עקיבא טעם כעיקר מנא ליה, פון ווי לערנט רבי עקיבא ארויס טעם כעיקר די גמרא האט פארשטאנען רבי עקיבא איז אוודאי אויך מודה צו דער דין, ענטפערט די גמרא יליף מבשר בחלב, ער לערנט עס ארויס פון בשר בחלב, וואס טייטש בשר בחלב מן התורה איז מען נאר מחיוב ווען מען קאכט אויף פלייש מיט מילך צוזאמען, יעצט אזוי, לאו טעמא בעלמא הוא, וואס עפעס ווען מען קאכט אויף פלייש מיט מילך איז די פלייש אסור, ס'איז דאך נאר דא אין דעם א טעם פון מילך, די מילך איז נישט בעין, פון דעסט וועגן ואסור, טאר מען נישט עסן דער פלייש, און במילא זעהן מיר פון דעם אז די תורה האט מחשיב געווען טעם כעיקר, הכא נמי לא שנא, די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע איסורים זאגט מען אויכעט טעם כעיקר, זאגט די גמרא ורבנן, און לויט די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי עקיבא, פארוואס לערנען זיי עס נישט ארויס פון בשר וחלב פארוואס דארפן זיי א לימוד פון משרת, זאגט די גמרא די חכמים האלטן מבשר וחלב לא גמרינן דחידוש הוא, זיי האלטן דער גאנצער דין בשר וחלב איז א חידוש, מילא קען מען נישט פון דארט ארויס לערנען אויף אנדערע פלעצער, זאגט די גמרא מאי חידוש, וואס איז די חידוש ביי בשר וחלב אז במילא קען מען נישט ארויסלערנען פון דארט אויף אנדערע פלעצער, אילימא דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי, ובהדי הדדי אסור, עסט מען וועלן זאגן די חידוש איז אז מען זעהט נישט נאך א פלאץ אז דאס זאל זיין מותר און דאס זאל זיין מותר און צוזאמען זאל זיין אסור, אזוי ווי ביי בשר וחלב, די פלייש אליין איז מותר, די מילך אליין איז מותר, מען קאכט עס צוזאמען איז אסור, ממילא אזא גרויסע חידוש, דארט זאגט די תורה, אבער די חידוש וואס די תורה האט מחדש געווען פון בשר וחלב דארט איז אויך דא א דין פון טעם כעיקר, אבער ביי אנדערע פלעצער נישט אזוי, אבער זאגט די גמרא ס'איז נישט אמת ווייל מ'זעט ביי אנדערע פלעצער אויך אזא סארט חידוש, כלאים נמי, ביי כלאים איז אויך אזוי, מ'רעדט נישט פון קיין ספעציפישע כלאים, יעדע סארט כלאים, סיי שעטנז, סיי כלאי הכרם, כלאי בהמה, ביי אלע כלאים זעט מען אז האי לחודיה והאי לחודיה שרי, ובהדי הדדי אסור אז יעדע זאך באזונדער איז מותר און צוזאמען איז אסור, אלא נאר דארף מען זאגן וואס איז די חידוש ביי בשר וחלב אז דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי ובשיל ליה בשולי אסור, די חידוש איז אז טאמער מען ווייקט איין פלייש אין מילך א גאנצע טאג, ס'קען איינווייקן די גאנצע טעם, מן התורה איז דאס נאך מותר, ברגע וואס מען קאכט עס פלוצלינג ווערט עס אסור, דאס איז א געוואלדיגע חידוש, מילא קען זיין אז ביי א זאך וואס מ'זעט אזא גרויסע חידוש ביי דעם אפשר האט די תורה מחדש געווען טעם כעיקר, אבער ביי אנדערע פלעצער נישט אזוי פארדעם דארפן די חכמים די לימוד פון משרת. איי פרעגט די גמרא, ורבי עקיבא נמי, בשר וחלב ודאי חידוש הוא, לויט רבי עקיבא איז דאך עס אויך א חידוש, און וויאזוי קען מען ארויסנעמען פון בשר וחלב דער דין פון טעם כעיקר? אלא נאר דארף מען זאגן זאגט די גמרא רבי עקיבא לערנט עס טאקע נישט ארויס פון בשר וחלב נאר פון וואו לערנט ער עס ארויס יליף מגיעולי נכרים, פון דעם וואס מען דארף אפגליען כלים וואס מען קויפט פון גוים, ווייל שטייט אין די תורה לגבי נאכדעם וואס אידן זענען געווען דארט מלחמה מיט די בני מדין, שטייט כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר, אז די תורה זאגט דארט די תורה געט דארט א גאנצע פרשה פאר די אידן וויאזוי צו כשר'ן אלע כלים וואס מען האט גענומען דארט פון די מדינים, זאגט דארט די תורה אז יעדע זאך וואס די מדינים האבן גענוצט מיט פייער דארף מען אויך גליען מיט פייער, ווייל ס'איז דאך דא א כלל אז ווען מ'וויל כשר'ן א כלי איז כבולעו כך פולטו, א כלי האט דאך אין דעם בליעות, ס'האט בליעות פון מאכלות אסורים, און מילא וויאזוי נעמט מען ארויס די בליעה'ס? איז טאמער למשל די בליעה איז אריינגעקומען מיט פייער, א כלי וואס מ'נוצט אויף פייער, טאמער מ'וויל עס כשר'ן דארף מען עס כשר'ן מיט פייער, א כלי וואס מ'נוצט מיט הייס וואסער, מ'וויל עס כשר'ן, דארף מען עס כשר'ן מיט הייס וואסער, און יעדע זאך אז מען וויל ארויסנעמען די בליעה פון א כלי דארף מען עס אנהייצן אויף די זעלבע היץ וואס די איסור איז אריין, על כל פנים, דאס וואס מ'האט גענומען דארט כלים פון גוים און ס'איז געלעגן בליעות אין די טעפ פון די גוים וואס די בליעות האט מען געדארפט ארויסנעמען, מען האט געדארפט כשר'ן די כלים, וואס עפעס האט מען געדארפט כשר'ן די כלים? וואס ליגט אין דעם טאפ? סך הכל א טעם! א טעם? וואס איז די גרויסע זאך פון א טעם? וועט אריינגיין א טעם פון די מאכל פון דעם גוי אין א אידישע מאכל, וואס איז די גרויסע זאך? נאר וואס דען זעט מען אז די תורה האט מקפיד געווען דא אז טעם כעיקר, אז אפילו א טעם איז אויך א פראבלעם, און פון דא לערנט מען ארויס אז טעם כעיקר גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא ואסור, הכא נמי לא שנא, זאגט יעצט די גמרא און די חכמים, פארוואס האבן די חכמים נישט ארויסגעלערנט פון דארט פון גיעולי נכרים אז טעם כעיקר? זאגט די גמרא ורבנן, גיעולי נכרים נמי חידוש הוא, זאגט די גמרא דארט איז אויך א חידוש, פארוואס? ווייל דהא כל נותן טעם לפגם מותר, דגמרינן מנבילה, והכא אסור, וואס טייטש בעצם מען לערנט ארויס פון נבילה אז א נותן טעם לפגם איז מותר, וואס טייטש ביי נבילה זעט מען אז די תורה זאגט אז טאמער א מענטש האט נבילה דארף מען עס אוועקגעבן פאר א גוי, יעצט די גמרא זאגט אין עבודה זרה דרשנ'ט פון דעם אז דווקא אזא סארט נבילה וואס איז ראוי לאכילה דארף מען געבן פאר א גוי, אבער א נבילה וואס איז נישט ראוי לאכילה איז אינגאנצן נישט דא אויף דעם קיין איסור, פארוואס ווייל ס'איז פגום, ס'איז ס'איז נישט קיין גוטע זאך, ס'איז ס'איז נישט קיין זאך וואס א מענטש קען עסן, און פון דא לערנט מען ארויס אויף יעדע פלאץ אז א נותן טעם לפגם איז אסור, ס'טייטש די גאנצע איסור וואס איז דא אז ווען א מאכל אסור גיבט אריין א טעם זאגט מען אז טעם כעיקר, מען טאר נישט עסן פון די צווייטע זאך וואס דא א טעם פון די מאכל אסור, דאס איז נאר ווען ס'איז נותן טעם לשבח, ווען די טעם פון די מאכל איסור איז משביח די כשר'ע מאכל, אבער טאמער ס'געט א נותן טעם לפגם, ס'איז פוגם די כשר'ע מאכל, זאגט מען אז די גאנצע טעם איז נישט קיין פראבלעם און ממילא איז מותר. און ממילא על כל פנים, די טעפ דא פון די מדינים וואס האבן געהאט אין זיך בלוע כל מיני טעמים פון כל מיני מאכלות אסורות וואס די מדינים האבן געגעסן, ווען האבן די מדינים געגעסן די מאכלים? טעג און טעג צוריק. יעצט די כלל איז נאך פֿיר און צוואַנציק שעה צו נאך א נאכט וואס די בליעה ליגט אינעם טאפ, ווערט עס א נותן טעם לפגם, וואס טייטש די גאנצע טעם איז שוין עקלדיג אפילו ווען די פלייש וואלט דא געווען וואלט עס געווען עקלדיג, און ממילא איז עס א נותן טעם לפגם, און נותן טעם לפגם ווייסט מען דאך א כלל איז מותר. פונדעסטוועגן זעהט מען אז די תורה האט געהייסן דארט אפ'כשר'ן אלע טעפ פון די מדינים. פארוואס האט מען געדארפט כשר'ן אלע טעפ? לכאורה אלע טעפ וואס מ'האט גענוצט מער פון פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק איז דאך די טעם וואס איז בלוע דא סיי ווי א טעם פגום, און נותן טעם לפגם איז מותר דארף מען סתם אזוי נישט כשר'ן, און ממילא זאגן די חכמים פון דעם וואס מ'זעט אין די תורה אז די תורה האט נאך אלץ געהייסן כשר'ן, איז פשט מ'זעט דא א גרויסע חידוש, איז פארדעם אפשר דארט איז דא א דין פון טעם כעיקר, אבער מ'קען נישט פון דארט ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, זאגט די גמרא ור' עקיבא, וואס טוט רבי עקיבא מיט דעם? לכאורה זענען דאך די חכמים גערעכט. זאגט די גמרא, רבי עקיבא האלט כדרב חייא בריה דרב הונא דאמר לא אסרה תורה אלא בקדירה בת יומו, הילכך לאו נותן טעם לפגם הוא. ס'טייטש רבי עקיבא האלט אז אין הכי נמי, ביי די מדינים האט מען נישט געדארפט כשר'ן טעפ וואס די גוים האבן גענוצט פאר פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק, נאר וואס מ'האט גענוצט אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, וואס דאס איז שוין נישט קיין נותן טעם לפגם, און דאס האט מען טאקע געדארפט כשר'ן. ממילא קומט אויס אז לויט רבי עקיבא איז טאקע נישט דא דא קיין שום חידוש, קען מען ארויסלערנען פון דא אויף אנדערע פלעצער די דין אז טעם כעיקר, זאגט די גמרא ורבנן, וואס טייטש לכאורה די חכמים קענען דאך אויך לערנען אזוי, אז די גאנצע חיוב צו כשר'ן כלים איז אויך נאר געווען ביי אזעלכע סארט כלים וואס מען האט גענוצט אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, און ממילא וועלן זיי יא קענען ארויסלערנען פון דא טעם כעיקר אויף אנדערע פלעצער ווייל דא איז נישטא קיין חידוש, זאגט די גמרא די חכמים האלטן, קדירה בת יומו נמי לא אפשר דלא פגמה פורתא, וואס טייטש אפילו א טאפ וואס איז א בת יומו אפילו א טאפ וואס מ'האט געקאכט אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, ברגע וואס מ'ענדיגט קאכן הייבט שוין אן די בליעה'ס דא פגום צו ווערן, ובמילא בעצם איז עס שוין א טעם פגום, ובמילא בעצם מן הדין וואלט מען אויך נישט געדארפט כשר'ן די טעפ, פארוואס ווייל ס'איז פגום און נותן טעם לפגם מותר, און פון דעם וואס מען זעהט אז די תורה האט נאך אלץ געהייסן כשר'ן און במילא זעהט מען יא דא א חידוש, און ממילא אז ס'איז א חידוש דא קען מען נישט פון דא ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער טעם כעיקר דארף מען האבן די לימוד פון משרת אזוי ווי די חכמים האבן געלערנט, מה שאין כן רבי עקיבא האלט מען קען יא פון דא ארויסלערנען טעם כעיקר ווייל דא איז נישט דא קיין חידוש ובמילא בלייבט משרת איבעריג, נוצט ער דעם משרת אז היתר איז מצטרף לאיסור און רבי יוחנן לערנט טאקע ווי רבי עקיבא.